א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מטות און מסעי חוץ לארץ און פרשת מסעי אין ארץ ישראל. כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם חורבן בית המקדש, און אונז בעט מיר דער אייבערשטער זאל אונז בויען דעם בית המקדש. דער אמת איז, לאמיר עס צוצעלייגן אביסל. די גמרא ברענגט אין מסכת גיטין, ס'איז אין דף נ"ה עמוד ב', ברענגט די גמרא דארט אזוי, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן מאי דכתיב, וואס איז דאס וואס שטייט אין פסוק אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה א מענטש זאל אייביג מורא האבן, תוס' זאגט אז מסכת ברכות שטייט אז אן אמורא האט געזען א מענטש וואס ער האט כסדר מורא האט ער געזאגט חטאה דו ביסט א בעל חטא ווייל ס'שטייט פחדו בציון חטאים פרעגט ער דארטן פונעם פסוק דא שטייט דאך אשרי אדם מפחד תמיד זאגט תוס' דארטן רעדט מען בדברי תורה זארגט זיך אייביג ער זאל נישט פארגעסן זיין לערנען און ער חזר'ט עס איבער און דא ברענגט ער עס צו ווייזן אז זיי האבן זיך פארלאזט אויף זייער גוט, ס'איז אזוי גוט געגאנגען אז זיי האבן שוין נישט קיין מורא געהאט פאר גארנישט און זיי האבן געקענט פארשעמען דעם בר קמצא. בקיצור, למעשה זאגט דא די גמרא, אקמצא בר קמצא חרוב ירושלים, וועגן קמצא בר קמצא חרוב געווארן ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, וועגן א הון מיט א האן איז חרוב געווארן טור מלכא, אשקא דריספק. חרוב ביתר איז די גמרא מפרש וואס הייסט אקמצא בר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא ס'איז געווען א מענטש דרחמיה קמצא ער געהאט א ליבהאבער קמצא ובעל דבביה בר קמצא ער געהאט א שונא בר קמצא עבד סעודתא ער האט געמאכט א סעודה אמר ליה לשמעיה האט ער געזאגט פאר זיין שמש זיל אייתי לי קמצא ברענג מיר קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא קמצא איז געווען זיין פרענד בר קמצא איז געווען זיין שונא אתא קומט ער אריין צו די סעודה אשכחיה זעהט ער דהוה יתיב, אז בר קמצא זיצט אמר ליה, זאגט ער אים מאי בעית הכא, וואס טוסטו דא? קום, שטיי אויף, פוק, גיי ארויס. אמר ליה האט ער אים געזאגט, איך בעט דיך א טובה, הואיל ואתאי, איך בין שוין געקומען שבקן, לאז מיך זיצן. ווייסטו וואס, ויהיבנא לך, איך וועל דיר געבן דמי מה דאכילנא ודשתינא, איך וועל דיר געבן וויפיל איך האב געגעסן און געטרינקען. אמר ליה האט ער אים געזאגט, לא, בשום אופן נישט, איך לאז דיך נישט. אמר ליה האט ער אים געזאגט, ווייסט וואס, יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתך, איך געב דיר די העלפט פון וויפיל די סעודה קאסט. אמר ליה האט ער געזאגט לא, אמר ליה האט ער געזאגט יהיבנא לך כולה סעודתך כ'געב דיר די גאנצע סעודה, אמר ליה האט ער געזאגט לא איך וויל נישט, נקטיה בידיה האט ער אים אנגעכאפט מיט די הענט ואוקמיה האט אים אויפגעשטעלט ואפקיה האט אים ארויסגעווארפן, אמר האט ער געזאגט הואיל והוו יתבי רבנן די רבנן זענען געזעסן ולא מיחו זיי האבן נישט מוחה געווען שמע מינה דקא ניחא להו איז א סימן אז ס'איז זיי ניחא, איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא כ'גיי אים אן זאגן א ליגנט ביים

סבור למיקטליה האט מען אים געוואלט הרג'ענען דלא ליזיל ולימא ער זאל נישט צוריק גיין זאגן אמר להו זכריה יאמרו מ'וועט זאגן מטיל מום בקדשים יהרג איינער האט געלייגט א מום בקדשים הרג'עט מען אים אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט ענוותנותו של זכריה בן אבקולס די ענוה פון זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו האט געמאכט זאל חרוב ווערן די בית המקדש. שרפה את היכלנו, עס האט פארברענט אונזער היכל, והגליתנו מארצנו, עס האט אונז פארטריבן פון אונזער לאנד. בקיצור, דאס איז די גמרא אין מסכת הניזקין, אויף דעם איז דא אסאך צו רעדן, ווען איך זאל אנהייבן צו רעדן וועל איך ענדיגן איבערס יאר פאר תשעה באב, אבער וואס מען זעט איז אז זכריה בן אבקולס האט געזאגט אז טאמער מען. זאגן ממילא וויל ער נישט לאזן מ'זאל מקריב זיין און אזוי ווייטער איז די סוף רופט זיך אן רבי יוחנן אז זיין ענווה האט פארברענט דעם בית המקדש און ס'האט פארברענט אונזער היכל יעצט די מהר"ל און אנדערע שטעלן זיך שוין אז ווייל די רבנים האבן צוגעלאזט אז ס'זאל געשען אזאלכע עבירות אז מ'זאל פארשעמען א מענטש איז במילא ציט זיך דאס אויף זייער נאמען די גאנצע זאך אבער איך וואלט געוואלט אביסל רעדן וואס דא איז דער גאנצער ענין פון תשעה באב און פארברענען דעם בית המקדש. ש. יעצט, די הפטורה איז צוזאמגעשטעלט פון ירמי' קאפיטל ב' און קאפיטל ג' און קאפיטל ד'. ס'איז צוזאמגעשטעלט פון דריי עקסטערע קאפיטלעך. אין קאפיטל ב', פסוק ד', הייבט זיך אן אזוי, שמעו דבר השם, בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל. הערטס אויס די רייד פונעם אייבערשטן בית יעקב און אלע משפחות פון בית ישראל. כה אמר השם. אזוי זאגט דער אייבישטער, דער אייבישטער באקלאגט זיך פאר כלל ישראל, ער סטראשעט נישט, ער זאגט נישט ער וועט שלאגן, גארנישט, ער באקלאגט זיך, ער פרעגט א קשיא, א נארמאלע קשיא וואס האט נישט קיין ענטפער, ער פרעגט, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי עול, וואסערע עוולה האט עטס געטראפן אין מיר אינעם הייליגן באשעפער,

נאכדעם זאגט ווייטער דער נביא אז דער אייבערשטער זאגט ולא אמרו און זיי זאגן נישט איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים וואו דער אייבערשטער וואס האט אונז ארויפגעברענגט פון ארץ מצרים המוליך אותנו במדבר האט אונז געטראגן אין די מדבר בארץ ערבה אין א לאנד וואס איז געווען וויסט ושוחה בארץ ציה וצלמות ס'איז געווען א לאנד פון א שאטן און טויט. בארץ לא עבר בה איש, קיין מענטש איז דארט נישט דורכגעגאנגען, ולא ישב אדם שם, א מענטש איז דארטן קיינמאל נישט געזעסן, און דער אייבערשטער האט אונז דארטן דורכגעפירט, און ס'איז געלונגען, אונז זעמיר דורכגעגאנגען, און נישט נאר דאס, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, כ'האב ענק געברענגט צום לאנד כרמל, לאכול פריה, זאלטס עסן די פירות, וטובה, און איר גוטסקייט, ותבואו ותטמאו את ארצי, און עטס זענטס געקומען, און האטס מטמא געווען מיין לאנד, ונחלתי, מיין ארבטייל, שמתם האט עטס געמאכט לתועי. הכהנים לא אמרו איה השם, די כהנים זאגן נישט וואו דער אייבערשטער ותופשי התורה לא ידעוני, זיי קענען מיך נישט די תלמידי חכמים והרועים פשעו בי, און די וואס האבן געווען רועים פון די אידן האבן פושע געווען והנביאים נבאו בבעל, זיי האבן געזאגט נביאים פון די עבודה זרה בעל ואחרי, און צו מיר זאגט דער אייבערשטער לא יועילו הלכו ווילן זיי נישט גיין, און דעם זאגט דער אייבערשטער לכן זאגט דער אייבערשטער. עוד אריב אתכם, איך'ל מיך נאך קריגן מיט ענק נאום השם, ואת בני בניכם אריב, איך'ל מיך נאך קריגן מיט ענקערע קינדס קינדער, פארוואס? ווייל ההימיר גוי אלהים, וועט דען א פאלק אויפטוישן א גאט, והמה לא אלהים, און זיי זענען נישט קיין געטשקעס, ועמי המיר כבודי בלוא יועיל, דהיינו מיין כבוד האט מען אויפגעטוישט זאגט דער אייבישטער אן א פארוואס, בקיצור דאס איז די הפטורה. פון פרשת מסעי וואס דאס גייט מען ליינען די וואך. סא יעצט, די גמרא ברענגט אז דער ערשטער בית המקדש איז חרוב געווארן פאר דריי עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, און עבודה זרה. דער צווייטער בית המקדש איז חרוב געווארן נאר פאר שנאת חינם. יעצט, דאס קען מען דען פארשטיין מיט א געהעריגן פארשטענדעניש? כ'פארשטיי נישט. ביים צווייטן בית המקדש איז נישט געווען עבודה זרה און גילוי עריות און שפיכות דמים? לאמיר זען וואס איז געווען. שלמה המלך האט געבויט דעם בית המקדש אין יאר צוויי טויזנט נײַן הונדערט און אַכט און צוואַנציק פון בריאת העולם, קומט אויס אז ס'איז געבויעט געווארן צוויי טויזנט אַכט הונדערט און אַכט און פֿערציק יאהר צוריק, ווייל אונז זעמיר יעצט תשע"ו דאס איז פֿינף טויזנט זיבן הונדערט.

צווישן שלמה המלך און נאכדעם האט זיך אפגעטיילט מלכי ישראל וואס האבן געקעניגט אויף די עשרת השבטים, די האבן געהייסן מלכי ישראל, און נאכדעם איז געווען מלכי יהודה וואס האבן געקעניגט אויף יהודה און בנימין. יעצט דער גלות פון בני גד און בני ראובן און וחצי שבט מנשה האט זיך אנגעהויבן נאך דריי טויזנט הונדערט, און זיבן און אַכציק, און די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן אין דרײַ טויזנט צוויי הונדערט און פֿינף יאר נאכדעם וואס די וועלט איז געשטאנען. דאס איז געווען די מלכי ישראל וואס זיי האבן געקעניגט אויף די עשרת השבטים, און אויכעט אויף בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה. די אנדערע חלק פון כלל ישראל, דאס איז געווען יהודה און בנימין, די וואס הייסן מלכי יהודה, די. זענען פארטריבן געווארן שפעטער. די זענען פארטריבן געווארן ווען ס'איז געווען צדקיהו בן יאשיהו, ער איז געווען דעמאלטס דער קעניג, און ס'איז געווען יאר דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק, דעמאלטס האט מען אראפגענומען צדקיהו בן יאשיהו אויף בבל. ס'איז פארברענט געווארן דער בית המקדש און אלע הייזער פון ירושלים, און די חומה פון ירושלים האט מען חרוב געמאכט, און דאס פאלק האט מען פארטריבן, נבוכדנצר מלך בבל, אין תשעה באב דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און דרײַסיק, און דאס איז געווען דער אנפאנג פון גלות בבל, אזוי שטייט אין מלכים תנ"ך. מלכים ב' קפיטל כ"ה, יעצט בשעת עס איז געווען מלכי ישראל איז אויך געווען נביאים, משל אליהו הנביא איז געווען צוויי טויזנט נײַן הונדערט און צוויי און זעכציק יאר נאכדעם וואס די וועלט איז באשאפן געווארן, דאס איז געווען אין די צייט פון רחבעם בן שלמה, אביה בן רחבעם, און דאס האט זיך געצויגן ביז דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט און אַכט און פֿערציק ביז חגי זכריה מלאכי, דער חורבן בית המקדש איז געווען דרײַ און דרײַסיק אַכט און דרײַסיק. אבער חגי זכריה מלאכי האבן געצויגן ביז פֿיר און דרײַסיק אַכט און פֿערציק און זיי, דאס איז אויך געווען צווישן זיי איז געווען עזרא הסופר וואס ער האט צוריק אויפגעבויעט דעם צווייטן בית המקדש, דעם צווייטן בית המקדש האט מען צוריק געבויעט אין טוירטי פאר או עיט און חגי זכריה מלאכי האבן אנגעצויגן ביז טוירטי פאר פארטי עיט, דאס הייסט אז זיי האבן נאך געלעבט פֿיר הונדערט יאר נאכדעם וואס מען האט אויפגעבויעט דעם בית המקדש. סא דאס איז געווען די ערשטע בית המקדש און די צווייטע, ביים ערשטן זענען געווען מלכים מיט נביאים, ביים צווייטן בית המקדש איז אויך געווען געוויסע נביאים וואס איז געווען די אנשי כנסת הגדולה, נאכדעם ווען ס'איז געווען אין די תקופה פון בית שני איז געווען תקופות פון די תנאים וואס זענען געווען אין בית שני, דאס איז געווען שמעון הצדיק און ווייטער, און די אסאך פון די ווערן דערמאנט אין. אבות, אין פרקי אבות, און ס'האט זיך געצויגן א גאנצע דור פון תנאים, נאכדעם איז געווען דער חורבן פון צווייטן בית המקדש וואס דאס איז געווען אין טוירטי עיט טווענטי עיט, נאכדעם האט זיך אנגעהויבן דער ערשטער דור פון די תנאים, נאכן חורבן. יעצט נאכדעם האט זיך אנגעהויבן דער צווייטער דור פון תנאים נאכן חורבן, און דער ערשטער פון דעם צווייטן דור איז געווען רבי עקיבא, באקאנטער רבי עקיבא בן יוסף, די עשרה הרוגי מלכות, רבי שמעון בן גמליאל, רבי חנינא סגן הכהנים, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי עקיבא, רבי יודא בן בבא, רבי חנינא בן תרדיון, רבי חוצפית המתורגמן, רבי ישבב הסופר, רבי אלעזר בן שמוע, און רבי יודא בן תימא. יעצט איז דא אנדערע נעמען אויך פון אנדערע מדרשים אבער דאס איז בעסיקלי וואס דאס איז אנגענומען וואס מען האט געלערנט אין חדר בעסער שפעטער איז געווען דער דריטער דור פון די תנאים נאכן חורבן אין דעם איז געווען רבי שמעון בן יוחאי רבי אלעזר בנו רבי פנחס בן יאיר און אזוי ווייטער איז כ'האב אויך נאר געוואלט צולייגן א זאך וואס כ'האב פריער נישט געזאגט אז די נס פון פורים איז געווען פאר מען האט געבויט דעם צווייטן בית המקדש.

יעצט אז איר העט אריינקוקן אין נביא, אין ישעי' אין ירמי', די אלע וואס האבן געזאגט נבואות, העט איר טרעפן די גאנצע צייט אז ס'איז געווען אלע דריי עבירות. נאכדעם אז איר העט קוקן אין די גמרא און די חזל העט איר טרעפן די זעלבע דריי עבירות ס'איז געווען די גאנצע צייט. ס'איז געווען א מעשה מיט קמצא בר קמצא, פיין, איך ווייס נישט צו דאס איז שנאת חינם, אפשר האט ער געהאט א ריזען פארוואס ער האט אים פיינט געהאט, אבער וואו זעהן מיר אונז אז ס'איז נישט געווען. די דריי עבירות, ס'איז געווען נאר שנאת חינם, אדער לאמיר זאגן אז ס'איז געווען ביידע, ס'איז געווען די דריי עבירות מיט שנאת חינם, נו, די גמרא זאגט אז ס'איז חרוב געווארן נאר פאר שנאת חינם. יעצט איך בין מאריך אין דעם באריכות ווייל איך וויל דער עולם זאל פארשטיין. יעצט גייט מען גרינדן אסאך ארגענעזעישאנס, און די ארגענעזעישאנס גייען אונז לערנען אז מ'זאל נישט האבן קיין שנאת חינם, מ'וועט עפענען נאך אן ארגענעזעישאן, נאך אן ארגענעזעישאן, ס'וועט זיין ממש א מחיה.

און איר העט זעהן אז משיח העט נישט קומען, ער וועט נישט קומען, נישט אונטער אזאלעכע סורקעמסטענסעס, ס'שטייט ס'דארף זיין אדער כולו זכאי אדער כולו חייב, כולו חייב מיינט נישט אז יעדער העט זינדיגן, ס'חס ושלום דאס צו טראכטן, ס'הייסט דער אייבערשטער העט זיין אין באנקראט און דעמאלטס העט ער ברענגען משיח'ן, עס מיינט בכלל נישט דאס, יעצט וועל איך ענק זאגן וואס דאס מיינט, כולו חייב מיינט אז דער מענטש העט פילן אז ער איז שולדיג פארן רבונו של עולם, דאס מיינט כולו חייב. דער מענטש וועט זאגן איך האב טאקע געזינדיגט רבונו של עולם אבער איך בין דיר שולדיג אן אפאלעדזשי עס טוט מיר לייד איך האב נישט געקענט זיך שטארקן אויף מיין יצר הרע יעצט דער אייבישטער זאגט אונז מוסר אין די הפטורה זאגט ער אונז אנדערע ווערטער ער זאגט אונז נישט האטס געזינדיגט עטס האטס בועל געווען עריות אנדערע ווערטער עס איז אינגאנצן נישט דעם מין געדאנק דער אייבישטער רעדט צו אונז אן אנדערע שפראך נאר אונז דערהער מיר נישט דער אייבישטער פרעגט אונז. כה אמר השם, אזוי פרעגט דער אייבערשטער, ער זאגט, מה מצאו אבותיכם בי עול, וואס האט עטס געטראפן אין מיר אן עוולה, כי רחקו מעלי, עטס האטס ענק דערווייטערט פון מיר, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו, ולא אמרו איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, מ'האט אלעס האט עטס שוין פארגעסן וואס כ'האב פאר ענק געטון גוטס, דאס איז די באלוינונג פאר איינעם וואס טוט ענק אזויפיל גוטס? מען האט אינגאנצן פארגעסן פון מיר? יעצט דאס איז דער פשט אין די גמרא, די גמרא זאגט אז ביים ערשטן בית המקדש איז געווען דריי עבירות, ביים צווייטן בית המקדש איז געווען שנאת חינם, מ'האמיר אנגעהויבן פיינט צו האבן חלילה חס ושלום כביכול דעם אייבערשטן און פאר גארנישט, דער אייבערשטער אליין וואונדערט זיך פארוואס. ער פרעגט אונז וואס איז געשעהן מיט ענק? וואס זענט עטץ פארקראכן פון מיר? איך האב דאך ענק ליב! איך האב דאך ענק ארויסגענומען פון מצרים און איך האב ענק געגעבן אין די מדבר מן מיט אלע ניסים, איך האב ענק אריינגעברענגט אין ארץ ישראל, איך האב ענק געבויט א בית המקדש, פלוצינג זענט עטץ געווארן שנאת חינם האט עטץ מיך פיינט באקומען? מיך? דאס איז די קשיא וואס דער אייבערשטער פרעגט און דאס מיינט מען. די גמרא זאגט דער צווייטער בית המקדש איז געווען פאר שנאת חינם, נישט פאר שנאת חינם איינער צום צווייטן, און איינער פון צווייטן, מילא מ'קען זיך איבערבעטן, אונז האמער פיינט חלילה דעם אייבערשטן, און וויאזוי זעט עס דער אייבערשטער ווייל מ'טוט נישט וואס ער הייסט? מ'האמער אים עמטליך דעקלערירט אז ער באלאנגט נישט אין קיין חדר ווי ס'איז דא קינדער, און ער באלאנגט נישט אין קיין ישיבה, מ'האמער עמטליך דעקלערירט אז ער באלאנגט נישט אין א מיידל סקול, מ'האמער עמטליך דעקלערירט אז זנות איז מותר. און ס'איז מצוה בגדולים, די גדולי הדור פונעם היינטיגן דור. רבי חיים קניבסקי'ס א נעפיו. איז א נואף ער האט גערעיפט צוויי טעכטער. לעיזער בערלאנד וואס ער פירט אזא פעסטע ישיבה מיט עבודת השם מיט עובדים מיט אלעם, זאגט אלעס איז גוט אבער איין זאך, זנות דאס מוז בלייבן דא. איז נישט די פשט אז דער אייבערשטער איז ברוגז אויפן זנות? דער אייבערשטער איז ברוגז, ער פרעגט. מה מצאו אבותיכם בי עול, וואס האט עטס אין מיר געטראפן אן עוולה פרעגט דער אייבערשטער כי רחקו מעלי עטס האטס ענק דערווייטערט פון מיר, יעצט אז אונז וויל מיר דער אייבערשטער זאל אונז בויען דעם דריטן בית המקדש, און ער האט א קשיא וואס האט עטס געטראפן אין מיר אן עוולה אז עטס האטס ענק דערווייטערט, מיינט עטס אז אנא דעם וואס אונז זאל מיר זיך צוריק דערנענטערן צום אייבערשטן עט ער עס בויען? דערס נאו ריזען ער זאל עס בויען ער האט דאך אונז וועגן דעם עס דיסטרויט ער האט עס אונז חרוב געמאכט וועגן דעם און דאס איז דער גאנצע תשעה באב מיטן חרבן בית המקדש מעט מאכן יעצט ארגענעזעישענס אהבת חינם דער זאל זיך איבערבעטן מיט יענעם די שוויגער מיט די שניר די שניר מיט דעם רבותי מען רעדט דא פון אלע עבירות שבתורה מען רעדט דא פון זנות קיינער שעמט זיך נישט היינט מען דעקלערירט זיך עמטליך אז איך געהער צו די פארטייען וואס זיי טוען מעודד זיין טרענסדזשענדער איין בית כסא פאר יונגלעך מיט מיידלעך, פאר מענער מיט פרויען, און ס'איז אפילו שוין נישט קיין בושה, פארקערט ס'ווערט שוין א בושה אויף אונז, די וואס זיי לאכן דערפון, וואס זיי זאגן אז מ'טאר נישט, מ'וועט נאך אמאל די חברה חלילה איינזעצן אויכעט, און ווער האט עס צוגעשטעלט? נאר די אידן, זיי האבן געוואוט, זיי האבן נישט געפייט בשעת ווען זיי האבן געדארפט פייטן. א איד האט דערציילט אז ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, טרעפט אים עפעס אויפן פליגער אן אלטע פרוי פון איבער אכציג יאהר, און זי פרעגט אים, זאג מיר, אן אלטע גויטע, פרעגט זי, כ'האב געהערט זאגן אז אין ירושלים אז טאמער א פרוי גייט נישט אנגעטוהן מאדעסט מיט צניעות ווארפט מען איר נאך שטיינער, איז האט זי געוואלט וויסן, ווייל זי האט געוואלט וויסן זי זאל נישט גיין אין ירושלים, זי איז געפארן מיט א גאנצע גרופע, א קאטוילישע גרופע. בקיצור, דער איד האט זיך אביסל געשעמט, האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין אז נישט יעדער איז אזוי, ס'איז נאר דא אפאר היץ קעפ מיט א מעשה, א בוידעם האט זי געעפנט אויף אים א מויל, וואס? ירושלים איז די הייליגסטע שטאט וואס עס געפינט זיך אויף די וועלט, און אויב עטץ, פרומע, טוטס נישט מוחה זיין און עטס זעטס נישט אז מ'זאל גיין דארטן אנגעטון מיט צניעות, נו ווער עט יא זען? און אזוי גייט עס, דער גוי כאפט וואס אונז דארף מיר טון. יעצט דאס זענען די עבירות וואס די רבנים טוען פאר אונז, און זיי צווינגען ארויף אויף אונז. יעצט לאמיר רעדן פון די עבירות וואס אונז טוהן מיר אליינס. אונז דארף מיר זיין אפגעהיט מיט זנות, ס'איז א חרבן אין די שטאט, רבותי ס'איז א חרבן, ברוך השם קינדער האט מען שוין גאנץ פיין געסעיפגארדעט, אבער ס'איז דא פרויען וואס זיי לאזן איבער די מענער זומער און זי במילא זענען די פרויען אויך איבערגעלאזט אליין, ס'גייט פאר אזויפיל זנות רבותי כ'זאג ענק קען אפילו נישט אויפן האטליין זאגן אלעס וואס מען פארציילט מיר ס'איז געפערליך ס'איז ממש א מגיפה וואס איז געווארן און ס'איז דאך א נארמאלע זאך אויך אזוי. ס'איז א נארמאלע זאך אזוי, ס'איז א נארמאלע זאך אז ס'איז נישט דא קיין פרוי האט מען נישט קיין מורא, נישט ער האט מורא צו זינדיגן, און אז ס'איז נישט דא קיין מאן האט זי נישט מורא צו זינדיגן, און דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט אז דו כאפסט א אינגערמאן, א אינגערמאן האט מיר געזאגט, ער נעבעך מ'האט אים געכאפט, הייבט ער זיך אן אויסצורעדן אז זיין ווייב געבט נישט גענוג און דער געבט נישט גענוג, זאג איך אים, זעסט דאס? דאס איז ווי די נביא זאגט, דער אייבערשטער פרעגט, וואס האב איך ענק שלעכטס געטון אז עטץ האטס ענק דערווייטערט? דו ווייסט אז דער תירוץ איז נאר געזאגט געווארן דו זאלסט דיך אפווישן דיינע זינד? ס'שטייט מטות מסעי דברים, מטות מיינט מאין באת, מסעי מיינט לאן אתה הולך, אבער דארפסט דאך האבן א תירוץ, גרייטסטו דיר יעצט אן, דיין ווייב געבט דיר נישט גענוג, דו ליגנער דו, דו האסט געלאזט דיין ווייב פארן אין קאנטרי, דו האסט געדארפט אראפלייגן דעם פוס, נישט דא אזא זאך, זי געבט דיר נישט גענוג, מ'וועט דיר קיינער וועט דיר נישט גלייבן אויף די אלע תירוצים. אונז ביי סעקשועל אביוז האמער אונז אפאר טויזענט נאמבערס, די זעלבע יעדער זאגט די זעלבע ליגנט, שלעזער בערלאנד שרייט היינט אז ס'ליגנט ער קען אינגאנצן נישט די פרוי, מ'ברענגט עדות אז ער קען יא די פרוי, איז לא פעלתי, די זעלבע זאגט מען אונז אויכעט, אונז האמער שוין ליגנט געפעטערנט יעדן ליגנט, די אלע לגיונות האבן גארנישט געהאלפן, יעדער האט באצאלט א פרייז. סאו פרעגט דער אייבערשטער פארוואס האט עטץ ענק דערווייטערט, אז דו קענסטו נישט גובר זיין דעם יצר הרע, מאך א קאמיטי, נעם דיך צאם מיט נאך אינגעלייט, שטעלטס אראפ דעם פוס, האט ארויסגעשיקט קינדער אין קעמפ אויף צוויי חדשים, יעצט מוזן שוין די גרויסע אויך נאכפארן. מען נעמט נאך מיט די שיקסעס פון די שטאט זאלן קלינען די באנגעלאוס און דארטן מאכן זיי א גוד טיים, איטס אל ראנג, ווי אר אן די ראנג טרעק, ס'איז נישט אויסגעהאלטן נישט להלכה און נישט למעשה. סאו ס'קומט א יונגערמאן וואס איז אזוי פארכאפט אין אלעמען, אין זנות איז ער פארכאפט, און ער איז פארכאפט אין שפיכות דמים, באליידיגן יענעם, אין הרג'נען ממש, יעצט דער גוי וואס האט געהארגעט דעם שטארק, מנחם שטארק, ער שפילט אז ער קען נישט דורך גיין טרייעל, און דאס גייט זיין דער סוף, מ'וועט קיינעם נישט קענען אהערשטעלן, און די וואס האבן עס געטון מיינען דעי קען געט עוועי וויט איט, זאגט דער אייבישטער, טוטס מיר א טובה, עטס האט צו מיר נישט געטראפן קיין עוולה, שטעל דיך צו צו א תהילים'ל און וויין דיך אויס צום אייבערשטן און זאג רבונו של עולם, אונז האמיר דיך נעגלעקטעט און אונז האמיר געהאט חשבונות, מען דארף האבן געלט פאר תלמוד תורה, מעג מען דאס טון מיט יענץ טון, איך בין א מלמד איך קען מיך נישט צוריקהאלטן פון צו זינדיגן מיט קינדער, איך האב געמוזט האבן פרנסה, גיי ארויס, גיי ווער אן ארבייטער ערגעץ אנדערש. און דאס איז די פשט אין די גמרא, די גמרא זאגט קמצא בר קמצא, ס'איז געווען קמצא דאס איז דער אייבערשטער, קמצא, און בר קמצא דאס איז כלל ישראל, און דער אייבערשטער האט געזאגט גייטס ברענגטס מיר אהער מיין ליבהאבער, ווער איז זיין ליבהאבער? בר קמצא, אבער ער האט אנגעקוקט וויאזוי די אידן זעען אויס, איז אים געווארן שלעכט, זאגט ער גייטס ארויס פון דא, און ער האט זיי ארויסגעווארפן ביים חורבן בית המקדש אזוי געפערליך אז ס'איז ממש נישט צו גלייבן. און דאס איז וואס אונז מוז מיר מתקן זיין אויב אונז ווילן אז דער אייבערשטער זאל אונז צוריק נעמען, דארפסט דיך יעצט נישט זארגן אויף אלע חטאים און עוונות ופשעים, דארפסט דיך זארגן אז דו האסט דעם אייבערשטן ארויס געווארפן, ברענג צוריק דעם אייבערשטן צו דיר אין דיין הויז און אין דיין נשמה ברענג אים צוריק און אין דיין גוף און אין דיין הויזגעזינד און אין דיין בית מדרש און אז דו וועסט דיך איבערבעטן מיטן אייבערשטן דעמאלטס וועט זיין אלעס אנדערש.

אונז זעמיר יעצט אין אזאלעכע צייטן ווי ס'איז אביסל נישט אזוי גוט פאר אידן און מ'דארף אנהייבן תשובה צו טוהן, און מ'דארף אויכעט אנהייבן תשובה צו טוהן אויף די אנדערע זאכן וואס שטייט אין די תורה בין אדם לחבירו פון געלט זאכן, היינט איז דאך ממש יענעמ'ס געלט איז דאך ממש א היתר גמור, ס'איז נישט דא אפילו קיין איסור, ס'איז ממש א חטא וואס דא גייט פאר. יעצט, די הפטורה פון חזון ישעי' זאגט אונז זייער שטארק מוסר. ישעיהו רעדט צו אונז זייער שטרענג און ער זאגט אונז זעמיר זרע מרעים בנים משחיתים, מיר פארדארב מיר אונזערע קינדער, אונז פארדארב מיר אונזערע זאמען, עזבו אונז האמיר איבערגעלאזט את השם דעם אייבערשטן, נאצו אונז דערצערנען מיר את קדוש ישראל, נזורו אחור, זאגט ישעי', ארצכם שממה עריכם שרופות אש, ענקער לאנד וועט ווערן וויסט. און ענקערע שטעט וועלן ווערן פארברענט אין פייער. און אויך די היינטיגע קינדער זענען מחלל שבת, זיי פארן ארום אום שבת, זיי פארן איבער גאנץ אמעריקע אום שבת. זאלטס געדענקען איין זאך, אז מ'האט געטון אלע מיני עבירות וואס האט זיך געלאזט, אבער די חזל לערנען אונז, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמר ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם, ס'איז א פסוק אין יחזקאל קפיטל כ"ב פסוק כ"ו. און רבי אבהו זאגט לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, ווייל די ביטול תלמוד תורה איז גרויס די עבירה, אבער שחרית וערבית די גמרא זאגט, רבי שמעון בן יוחאי זאגט אז מען טוט זאגן כאטש שחרית וערבית, ס'איז אזוי ווי מען לערנט א גאנצן טאג און מען זאל עס נישט זאגן פאר אן עם הארץ, אבער ס'איז שוין היינט געקומען א צייט וואס מען דארף עס זאגן פאר יעדן. און רב המנונא זאגט אז לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. יעצט גיבטס א קוק אן, אה, אמעריקע, אזויפיל תינוקות של בית רבן לערנען תורה, וויפיל קינדער ווערן מאלעסטעט אין חדרים, וויפיל קינדער לערנען נישט אמונה טהורה אין די חדרים ווייל מען טאר נישט, די גאווערנמענט לאזט נישט, און יעדער שטייט צו צו דעם, ס'איז נישט צום גלייבן. רבי עמרם זאגט לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא הוכיחו זה את זה, מען האט נישט געזאגט קיין מוסר, די גמרא זאגט ס'שטייט היו שריה כאילים, זענען געווען אזוי ווי ווידער. דאס איז אין איכה, קאפיטל א', פסוק ו', מה אייל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, דער קאפ, איין אייל גייט נאך נאכן צווייטן, איז זיין קאפ איז גייט נאך דעם זנב פונעם אייל וואס איז פאר אים, אף ישראל שבאותו הדור, כבשו פניהם בקרקע, זיי האבן זיך אריינגעלייגט דעם פנים אין דער ערד ולא הוכיחו זה את זה. יעצט, דער רבי יהודה זאגט לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. די תלמידי חכמים האבן זיך אליינס מבזה געווען, זיי זענען געגאנגען וואוינען מיט די אייגענע קינדער. יעצט באמת האט דער אייבישטער געשיקט ירמי' הנביא'ן זאל זאגן מוסר פאר די אידן, און מען האט אים נישט געפאלגט. יעצט דער אייבישטער האט געהייסן פאר ירמי' הנביא'ן ער זאל גיין שרייבן די גאנצע מגילה איכה, ער האט עס פארשריבן נאך פאר פאר ס'איז געווען די אלע צרות. נאך מער, ירמי' הנביא קלאגט שוין יעצט אויפן חורבן בית שני, ווייל ס'שטייט שישי ושמחי בת אדום. ס'איז א פסוק אין איכה, קפיטל ד', פסוק כ א. קומט אויס אז ער האט געזעהן אדום האט ער דאך שוין געזעהן דעם צווייטן בית המקדש. און אויכעט, דוד המלך האט געזעהן דעם חורבן פון בית ראשון, אזוי ווי ס'שטייט בת בבל השדודה, דאס איז א פסוק אין תהלים, קפיטל ק ל ז, און ער האט געזעהן דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש דורך אדום, ווייל ס'שטייט זכור ה' לבני אדום. את יום ירושלים. אין פתיחה דאיכה רבתי שטייט אזוי, דבר אחר, נאך א פשט, ויקרא השם אלקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר האט ער געזאגט, כל זמן שאני בתוכו ווילאנג איך בין אינעווייניג ס'דא השראת השכינה, אין עכו"ם נוגעים בו העט א גוי נישט אנרירן, אלא וואס כ'וועל טוהן, אכביש את עיני ממנו, איך העל מיר צומאכן די אויגן, ואשבע און איך העל שווערן שלא אזקק לו עד עת קץ אז כ'העל נישט צוריק קומען ביז די צייט פון ווען מיר דארפן זיין די קץ ווען משיח העט קומען ויבא. זאג ווייטער די פסוק ויבאו האויבים זענען געקומען די פיינט. געזאגט. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו והחזיר אחוריו, האט דער אייבערשטער זיך צוריק געקערט, אזוי שטייט אין איכה בית, השיב אחור ימינו מפני אויב, באותה שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפו זענען אריין די פיינט זיי האבן עס פארברענט, כיון שנשרף וויבאלד ס'איז געווארן פארברענט אמר הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער געזאגט שוב אין לי מושב בארץ כ'האב שוין נישט קיין שום וואוינונג אויף די וועלט אסלק שכינתי ממנה איך וועל צונעמען מיין שכינה הויך ארויף ואעלה און איך וועל ארויף גיין למקומי הראשון צו מיין ערשטן פלאץ הדא הוא דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק אלכה ואשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני, ביז ווילאנג די אידן נעמען זוכן מיין פנים וועל איך מיך באהאלטן באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה האט דער אייבערשטער געוויינט ואומר האט געזאגט אוי לי וויי איז מיר מה עשיתי וואס האב איך געטון השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל איך האב אראפ געשיקט מיין שכינה אונטן וועגן די אידן ועכשיו שחטאו חזרתי למקומי הראשון יעצט אז זיי האבן געזינדיגט האב איך צוריק געברענגט צום ערשטן פלאץ, חס ושלום שהייתי שחוק לגויים ולעג לבריות, איך בין געווארן א געלעכטער פאר די גויים און פארשעמט פאר מענטשן, באותה שעה אין די צייט בא מטטרון איז געקומען דער מלאך מט"ט ונפל על פניו און ער איז געפאלן אויף זיין פנים ואמר האט געזאגט רבונו של עולם אני אבכה ואתה לא תבכה, איך וועל וויינען און דו זאלסט נישט וויינען. אמר לו האט אים דער אייבערשטער געזאגט אם אין אתה מניח לי לבכות אויב דו לאזט מיך נישט וויינען עכשיו יעצט אכנס למקום שאין לך רשות ליכנס כ'וועל אריינגיין אויף אזא פלאץ ווי קיינער קען נישט אריינגיין דו האסט נישט קיין רשות דארט אריינצוקומען און איך וועל וויינען שנאמר וואס ס'שטייט אין ירמיהו י"ג ואם לא תשמעוה טאמער דו עסט מיך נישט לאזן איך זאל וויינען דעמאלטס במסתרים תבכה נפשי מפני עינוייך.

כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מיינע ליבהאבער וואו זענט עטץ? זאגט אבער דער אייבערשטער מה אעשה לכם, וואס זאל איך ענק טון, התריתי בכם כ'האב ענק געווארנט ולא חזרתם בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמי', דער אייבערשטער זאגט פאר ירמי' אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי, איך בין היינט.

גיי שטיי ביים שפת הירדן והרם קולך און הייב אן צו שרייען, וקרא און רוף, בן עמרם בן עמרם עמוד, בן עמרם שטיי אויף, וראה און זע צאנך דיין ש שבלעום אויבים וואס די פיינט האבן זיי איינגעשלינגען, מיד הלך ירמי' איז ער געגאנגען למערת המכפילה ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער זאל רופן די אבות און משה רבינו איז ער געגאנגען צו די מערת המכפילה ואמר האט געזאגט, לאבות העולם. עמדו שטייטס אויף שהגיע זמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא, עס וועט קומען די צייט וואס דער אייבערשטער זוכט ענק, אמרו לו האבן זיי געזאגט למה פארוואס, אמר להם איני יודע איך ווייס נישט, דאס הייסט ירמיהו האט דאך יא געוואוסט, זאגט אבער דער מדרש מפני שהיה מתיירא, ער האט מורא געהאט שלא יאמרו בימיך היתה לבנינו זאת, עס איז אויף דיין צייט געווען, עס איז געווען ווען דו ביסט געווען דער נביא, איי. ירמי' הנביא האט זיי געווארנט, און אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט, ירמי' הנביא האט געשריבן איכה מיט צוואנציג יאר פאר דעם, און האט עס געטראגן אריין צום קעניג, און דער קעניג האט עס פארברענט, באלד וועט עטס הערן די מדרש, האט עס פארברענט, איינמאל געברענגט, נאכאמאל געברענגט, ער האט געזען ס'הייצט אן אן אויוון, הייצט אן דאס הויז, האט ער עס אריינגעווארפן און פארברענט, פון דעסטוועגן נאך שרייט דער אייבערשטער, ס'איז אין דיין צייט געשען, ביסטו ריספאנסיבל, רבותי! אין אונזער צייט איז געשעהן די אלע זאכן, די דזשענדער לאו, ארויסווארפן דעם אייבערשטען פון פאבליק סקולס, אזויפיל משכב זכר, אזויפיל אפגעפארענע פון וועג, דרייסיג, פינף און דרייסיג פראצענט, אזויפיל אווער דראגס, אין אונזער צייט איז עס געשעהן און קיינער זאגט נישט קיין ווארט, יעדער לאזט עס צו, דא וועט דער אייבערשטער אויף אונז שרייען, דער אייבערשטער וועט זאגן בימיך היתה לבנינו זאת. אין די צייט פון די רבנים אין אונזער צייט איז דאס אלעס געשען, הניחן ירמי' האט זיי ירמי' איבערגעלאזט ועמד על, די אבות האט ער איבערגעלאזט ועמד על שפת הירדן, וקרא האט געשריגן בן עמרם בן עמרם עמוד שטיי אויף הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זוכט דיך, אמר לו האט ער געזאגט מה היום מיומים וואס איז היינט אנדערש ווי אן אנדערן טאג שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו ירמיה איני יודע, איך ווייס נישט, זאגט ער די זעלבע זאך וואס פריער ער האט מורא געהאט אז משה רבינו וועט אים זאגן אז ס'איז געשען אין דיין צייט, דו ביסט געווען ריספאנסיבל, בימיך היתה לבנינו זאת, יא ווען דער אייבערשטער וועט אהער נעמען די רבנים, יא ס'וועט זיין ביטער. און דא רעדט מען שוין פון די ערליכע רבנים. בקיצור, הניחו משה והלך אצל מלאכי השרת, איז משה געגאנגען צו די מלאכי השרת שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה, אמר להם האט ער געזאגט משרתי עליונים, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא, ווייסטו פארוואס מען זוכט מיך ביים אייבערשטן? אמרו לו האבן זיי געזאגט בן עמרם אי אתה יודע שהיכל, שבית המקדש חרב וישראל גלו, אז די בית המקדש איז חרוב געווארן, די אידן זענען פארטריבן געווארן, והיה צועק ובוכה האט ער זיך גענומען וויינען עד שהגיע לאבות העולם. מיד אף הם קרעו בגדיהם האבן זיי זיך אויך צוריסן די קליידער והניחו ידיהם על ראשיהם זיי האבן זיך געלייגט די הענט אויפן קאפ והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדש כיוון שראה אותם הקדוש ברוך ווען דער אייבערשטער האט געזען די אבות הקדושים מיט משה רבינו מיד ויקרא השם אלקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה. ולחגור שק ואלימלא מקרא שכתוב ווען ס'שטייט ווען נישט ארויס אין פסוק אי אפשר לאמרו קען מען עס נישט אפילו זאגן והיו בוכין והולכין משער זה לשער זה זיי גייען פון איין טויער צום אנדערן כאדם שמתו מוטל לפניו והיה הקדוש ברוך הוא סופד ואומר דער אייבישטער האט געזאגט אוי לו למלך שבקטניותו הצליח וויי איז פאר א קעניג וואס ווען ער איז געווען יונג האט ער מצליח געווען ובזקנותו לא הצליח, מיר זעהן מיר פון דעם א גרויסע זאך, איף איט העפענס אן יור טיים יו אר ריספאנסיבל, נאו עקסקיוזעס, און דאס איז וואס אונז דארף מיר זיך אראפ לערנען פון דא, ס'איז געשען אין אונזער צייט, אזא ירידת הדורות וואס כלל ישראל גייט היינט דורך, עס איז נישט געווען אין קיין שום צייט אזא ירידת הדורות, תלמידי חכמים זאלן טוהן אזאלכע מיסע זאכן. זאלן זיך אזוי ביליג אויפפירן, ס'איז נישט דא קיין געהעריגע דין תורות, אלעס נעמט שוחד מיט אלעם, אלעס איז ביזי מיט זנות. די גמרא זאגט, די מדרש ברענגט, אז ווען נבוכדנצר האט ארויף געשיקט נבוזראדן, נבוזראדן איז דאך געקומען איננעמען ארץ ישראל, האט ער אים אנגעזאגט דריי זאכן, די ערשטע זאך זאלסטו געדענקען, זאלסט נישט גורם זיין קיין שום נזק און קיין צער פאר ירמי' הנביא, און זאלסט אויף אים וואטשן ווי אן אויג אין קאפ. און ירמי' הנביא האט געזען אז מען בינדט צאם אידן זיי אראפצוטראגן אויף בבל, האט ער זיך צוגעשטעלט, ער וויל אויכעט גיין, ער האט נישט געקענט צוקוקן דעם חורבן, ער האט זיך געבעטן און געווארנט, ס'האט גארנישט געהאלפן, איז געקומען נבוזראדן און ער האט אים ארויסגענומען, יעדעס מאל ווען ער האט זיך אריינגעלייגט אין די קייטן, ברענגט דארטן דער מדרש אז נבוזראדן האט אים געזאגט, כ'פארשטיי נישט. ס'קען נישט זיין ביסט א נביא שקר ווייל דו האסט דאך געזאגט ס'גייט קומען די אלע זאכן און ס'איז אמת. מוזטו דאך זיין א נביא אמת און נישט קיין נביא שקר. יעצט אז דו האסט דאס אלעס געזאגט, נו פארוואס ביסטו דיך אזוי שטארק מצער? דו האסט דאך אלעס געזען פאראויס, פארוואס לייגסטו דיך אריין אין קייטן? האט ער אים געזאגט, ווייל איך קען נישט אויסהאלטן דעם צער פון כלל ישראל. האט ער אים געזאגט, איך וויל דיר עפעס זאגן, דער קעניג האט מיר אנגעזאגט, נבוכדנצר, איך זאל אויף דיר וואטשן ווי אן אויג אין קאפ, און אז דו עסט חלילה געשעדיגט ווערן, על איך זיין רעספאנסיבל. בקיצור, זאגט דער אייבערשטער פאר ירמיהו הנביא אזוי, אז דו ווילסט גיין, על איך דא בלייבן, און אז דו בלייבסט דא, על איך גיין מיט זיי. און אזוי איז דער אייבערשטער אראפגעגאנגען מיט די אידן אויף בבל. די צווייטע זאך וואס ער האט אים אנגעזאגט. זאלסט וויסן אז זיי האבן א כח התפילה צום באשעפער און זיי קענען אלעס איבערדרייען, און אז זיי וועלן תשובה טוהן וועט זיי דער אייבערשטער מוחל זיין און אונז עמיר צוריק קומען דא פארשעמט, איז בעט איך דיך איין זאך, זאלסט זיי נישט געבן קיין ישוב הדעת, זאלסט זיי נישט לאזן נישט וויינען און נישט מתפלל זיין, און אז דו עסט זעהן אז איין מענטש האלט זיך אויף א מינוט ער וויל כאפן א שמונה עשרה אדער וואס, האק אים אפ דעם קאפ אויף שטיקער. יעדער זאל זעהן און מען זאל מורא האבן, און במילא וועלן זיי נישט האבן קיין צייט פאר קיין ישוב הדעת, נאר נאכדעם ווען זיי וועלן דורך גיין דעם נהר פרת דעמאלטס קענסטו זיי לאזן זאלן זיך אפרוען, ווייל דארטן איז שוין נישט ארץ ישראל, זיי זענען שוין דארט נישט אזוי נאנט צום אייבערשטן, און דארט האב איך שוין נישט קיין מורא אז זיי וועלן דאווענען, ווייל פון דארטן וועט זיך שוין דער אייבערשטער נישט באווייזן פאר זיי, וועגן דעם ווען זיי זענען דורך געגאנגען דעם נהר פרת. האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, ווייל ביז דארטן ביי די אנדערע נהרות האבן זיי נישט געקענט מתפלל זיין, אבער ס'האט זיי שוין נישט געהאלפן. די דריטע זאך האט נבוכדנצר אנגעזאגט פאר נבוזראדן, זאלסטו וויסן, אלהיהם של אלו שונא זימה, דער גאט פון די אידן האט פיינט זנות, זאלסט זייער אבאכט געבן זאלסט נישט אנרירן, ביי זיי איז נאר געווען א פארהייראטע פרוי זנות. ביי בן נח האט ער געזאגט זאלסט, ער האט נישט געוואוסט אז ביי אידן טאר מען נישט אנרירן אפילו א נידה אויך נישט, האט ער געזאגט זאלסט אבאכט געבן זאלסט נישט טון קיין שום זנות ווייל נישט וועט דער אייבערשטער אונז אראפווישן פון די מעפ, און די אידישע טעכטער זענען געוואויר געווארן אז מען טאטשט נישט נאר סינגל מיידלעך, נישט קיין חתונה געהאטע אדער גרושות טאטשט מען נאר, ווייל פארהייראטע טאטשט מען נישט, זענען זיי געגאנגען צו מענטשן זיי האבן געזאגט שרייב מיך איין אז איך בין דיין פרוי. דארפסט מיר נישט געבן צו עסן, איך וועל עסן מיין אייגן ברויט, כ'וועל טרינקען מיין אייגן וואסער, נאר איך זאל הייסן אויף דיין נאמען דאס וואס ס'שטייט אין פסוק, והחזיקו שבע נשים באיש אחד, זיבן פרויען האבן זיך איינגעשריבן ביי איין מענטש, ואמרו לחמנו נאכל, אונז עמיר עסן אונזער ברויט, ושמלתנו נלבש אונז עמיר זיך אנטוהן אונזערע אייגענע קליידער, רק, נאר יקרא שמך עלינו ס'זאל הייסן דיין נאמען אסף חרפתנו אזוי שטייט אין ישעיה קפיטל ד, וכך הוה און ס'איז אזוי געווען זאגט דער מדרש שלא נשאר עס איז נישט איבער געווען מער אלא שלש נשים נאר דריי פרויען שנתעצלו וואס זיי האבן זיך געפוילט ונתענו מ'האט זיי געפייניגט און אויף זיי וויינט דער נביא נשים בציון ענו. נשים איז צוויי און בתולות בערי יהודה איז נאר דריי. נאכדעם ווען די צרות איז געקומען האט מען שוין געוויסט אז סאיז נישט קיין דזשאוק די זנות, אזוי שטייט אין איכה קפיטל ה'. יעצט דער אייבישטער האט געווארנט, סשטייט אין ירמיה ויהי בשנה הרביעית. ס'איז געווען די פערדע יאר ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר אל ירמי' מאת השם לאמר, קח לך מגילת ספר, נעם דיר א מגילה וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה, אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חושב לה עליהם לעשות, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעוונם ולחטאתם. אזוי שטייט אין קפיטל ל"ו פסוק א ב ג. שטייט דארטן אז ירמי' האט גערופן ברוך בן נריה, און האט אים געזאגט, ברוך, שרייב וואס איך זאג דיר, שרייב אויף א מגילה. און ירמי' האט אים געזאגט, יעצט גיי אריין אין בית השם און ליין פאר די מגילה, יעדער זאל עס הערן, אפשר וועלן זיי תשובה טון. און ברוך האט געטון אלעס וואס ירמי' האט אים געהייסן. נאכדעם א יאר שפעטער, אין פיפטן יאר צו יהויקים, דעם ניינטן חודש, איז געווען א פאסטאג, האט מען גערופן א פאסטאג. און ברוך האט ווידער געליינט אינעם אייבערשטנ'ס הויז דאס וואס מען האט אים געגעבן, און דאס איז געווען מגילת איכה. קיצור, די שרים האבן דאס געהערט, זיי האבן זיך דערשראקן, זיי זענען אריינגעקומען צום מלך צום חצר הפנימי, און זיי האבן געהאט די מגילה דארט, און זיי האבן געזאגט פאר'ן קעניג, דו האסט געהערט וואס מען האט דא פארגעליינט? האט ער געזאגט, ניין, לאמיך הערן. האט מען געברענגט די מגילה, דער מלך איז געזעסן בבית החורף בחודש התשיעי, כסלו, געווען קאלט, און ס'האט געברענט דארטן די פייער, ס'איז דא אזא וואס ס'הייצט אין הויז, און דער קעניג האט אויסגעהערט אלעס, און ער האט עס צושניטן מיט א גאלמעסער, אזוי גוט צו צושניטן, און ער האט עס אריינגעווארפן אינעם פייער, און זיי האבן זיך נישט דערשראקן, און זיי האבן נישט זיך צוריסן די קליידער, און זיי האבן נישט תשובה געטון, האט דער אייבערשטער געהייסן ירמיהו הנביא זאל שרייבן נאך א מגילה, די זעלבע זאך וואס ס'איז געווען, דאס איז מגילת איכה. און ער האט געזאגט אויף יהויקים, אז ס'וועט קומען מלך בבל און ער וועט פארדארבן דאס גאנצע לאנד, און ס'וועט נישט זיין פאר יהויקים ווער ס'וועט זיצן ווייטער אויף די שטול פון דוד המלך. שטייט ווייטער דארט אין פסוק אז ירמיהו האט גענומען א נייע מגילה און ער האט עס נאכאמאל געגעבן פאר ברוך בן נריה, הסופר, און ער האט עס געשריבן, אלעס וואס ירמיהו הנביא האט אים געזאגט. און געס וואט? ער איז געגאנגען ער האט עס פארברענט נאכאמאל. און דאס איז וואס דא איז געווען. מען האט געווארענט און געווארענט. קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. אויסגעזען אז ס'איז ממש א שאד דאס גאנצע ווארענען, אבער דער אייבערשטער האט געזאגט ניין, איך גיי טון אזא דראסטישע זאך, אזא טריט, מוז איך אז מיינע קינדער זאל מען ווארענען. רבותי, דער אייבערשטער ווארענט אונז. די גאנצע וועלט איז היינט אומרואיג. די גאנצע וועלט פארט אויף רעדער. דער איד איז אין די סענטער אוו עטרעקשאן. מדינת ישראל, פאלעסטיין, די אראבער, יעדער איז ברוגז, און איבעראל אין די גאנצע וועלט, מען הרג'עט און מען שלאגט, ס'איז שוין נישט נאר דער איד, ס'איז שוין יצא הקצף, מען הרג'עט שוין גוים אויך, און דער עולם זיצט קאלטבליטיג און מען טוט אלעס וואס מען האט געטון ביז יעצט, און נישט נאר דאס, אמאל האט מען עס אויך געטון, נאר היינט קומט עס ארויס עפנטליך, האב כאטש דרך ארץ פאר דיין נאמען, ביסט א רב, א ראש ישיבה, האב כאטש אויף דעם דרך ארץ. ניין איך האב נישט קיין שום דרך ארץ יעדער לאכט זיך אויס מען האט געמיינט מיט לייגן נחום ראזענבערג אין חרם וועט זיך אפשטעלן די גאנצע זאך יעצט איך וויל ענק דערציילן א מעשה סהאט דער סקולענער רבי פראבירט שטארק צו ארבעטן אז בחורים זאלן נישט טשעפען בחורים דעמאלטס איז נאכנישט געווען די קראנקייט אז ראש ישיבות מיט משגיחים האבן געטשעפעט איז געווען א איד סאיז געווען א גרויסע אסיפה סהאט געהייסן ועד להפצת דברי רבינו און מען האט פארשריבן די גאנצע זאך, סקולענער רבי האט צוזאמגערופן אלע גדולים און אלע ראשי ישיבות, און ער האט זיי געזאגט, עטס זאלטס וויסן אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג וואס ס'גייט פאר מיט בחורים, ס'איז דא הוצאת זרע לבטלה רחמנא לצלן פון בחורים איינער פארן צווייטן, האלט איך אז מען מוז צוזאמרופן אלע רבנים און. מען דארף רעדן, איז ביי די ערשטע אסיפה איז געווען דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל, ביי די צווייטע אסיפה איז געווען פאפא רב, רבי יעקב קאמענעצקי, רב רודערמאן, און דא איז שוין געווען דער סקולענער רבינ'ס זון ס'הייסט ר' ישראל אברהם, ווייל דער טאטע האט שוין נישט געלעבט, איז דא דא א מורא'דיגע לאנגע תקנות, קונטרס התקנות. און איך וויל פארליינען א קליין שטיקל, איך וויל נאר זאגן אז די סוף איז געווען, ס'איז געווען רבנים עזות פנימער, ס'איז געווען דארטן דער אלטער רב ביק, נישט אברהם שיע העשל, דער אלטער, און מען האט זיי אנגעזאגט זאלן קלאפן אין טיש און שרייען מען טאר נישט, ס'איז נישט קיין צניעות, מען האט אנגעמאכט גרויסע בזיונות פארן אלטן סקולענער רבי. למעשה איז ס'געווען א איד וואס ער האט עס אלעס פארשריבן, אלע דרשות, און. דער איד איז געווארן אלט, פלעגט ארומגיין אינדרויסן פון אלע תלמוד תורה'ס, ער איז געווארן אלט, ויהי היום רופט ער מיך אן, זאלסט וויסן, איך בין אן אלטער איד, איך פיל איך גיי שוין שטארבן, איך בין ארומגעגאנגען מיט די קליינע קונטרסים מיט די ביכלעך, איך בעט דיך דו זאלסט אנהאלטן ווייטער מיין טראדישן, דו זאלסט ארומגיין, ווייל איך האב דאך שוין געטון אין די ענינים. בקיצור, איך האב מיך אונטערגענומען ארומצוגיין, איך האב אפילו איינעם וואס ער געבט מיר יעצט געלט, ער גייט עס איבערדרוקן נאכאמאל, אונז גיימיר עס איבערדרוקן אם ירצה השם אויף ענגליש. און אינטערעסאנט אז א הייליגער אפגעהיטענער איד ווי דער סקולענער רבי זכר צדיק לברכה. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי ער האט ארויס געהאט דעם דור. אונז היינט האמער אפילו נישט אזוי קלאר ארויס ווי ער שרייבט זאכן. און ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט אז דעמאלטס האבן אים אויך די. אזוי גערופענע ערליכע אידן. געשטערט. גרויסע רבנים. סאו דא קומען זיי פארקויפן א מעשה. נחום ראזענבערג, פארדרייט צו ענק אן אנדערן א קאפ, ער זאגט מיר ווער איז ער זאל עס טוהן, ווער אהער ווער אהין, מען מוז גיין מיט גאר א ברייטן בריטל, א ביבער הוט, און מען מוז אפשר קודם זיין א מגיד שיעור אין אפאר ישיבות אין שאפראן וכדומה, מען דארף קודם מכשיל זיין אפאר קינדער, ס'איז ממש א גרויל וואס ס'גייט פאר, עניוועי. פארצולייענען דאס גאנצע פון די תקנות איז די צייט וועט נישט זיין גענוג, נאר וואס, ס'דא אפאר זאכן וואס איך וויל ארויסנעמען.

זאגט ער כי יומיים לפני הסתלקות מרן אדמור מסקולען, צוויי טעג פאר דער סקולענער רבי איז נסתלק געווארן קרא אויסי, האט ער מיך גערופן, דער וואס ער שרייבט אלעס, ואמר לי, און ער האט מיר געזאגט, שלא היה יכול לישון כל הלילה, ער האט נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט, פארוואס? מפני צערו, וועגן זיין צער, והתבוננותו, איך. מגיע לבחורים היושבים באווירא דקדישא, וויאזוי ס'קומט צו צו בחורים צו זיצן אין א הייליגן אויר בישיבות הקדושות אין הייליגע ישיבות, שגם הם חס ושלום יוכלו ליפול בהטומאה הזאת אז זיי קענען אריינפאלן אין טומאה פון הוצאת זרע לבטלה און פון משכב זכר ולפנות בוקר און אינדערפרי האירו עיניו משמיא, זענען זיינע אויגן אויפגעלאכטן געווארן פון הימל. שהסיבה לזה היא מיעוט האמונה, די סיבה איז אז ס'איז נישט דא קיין אמונה, שהוא האמונה היא רק מן השפה לחוץ, די אמונה איז נאר אויבערפלעכליך. ולא נשרש בקרבם היטב, און ס'איז נישט אריינגעפלאנצט אין זיי גוט, אי לזאת פקד עלי האט ער מיר געהייסן שאכנס עוד תקנות בין התקנות, כ'זאל אריינלייגן צווישן די תקנות, כ'האב נאך נישט געזאגט די תקנות אבער ס'וועט קומען אם ירצה השם אבער איך זאל אריינלייגן א וויכטיגע תקנה והיא, ללמוד, צו לערנען עם התלמידים בעניני אמונה, מ'זאל לערנען מיט תלמידים אין עניני אמונה, דהיינו לחזק, מ'זאל מח' פארשטערקערן און להשריש און איינפלאנצן בליבם אין זייער הארץ האמונה די אמונה בהשגחת השם אז דער אייבערשטער איז משגיח אויף יעדן ריר, ובנצחיות התורה און די נצחיות וואס די תורה איז א נצחי ללמוד לפניהם און צו לערנען פאר זיי בפירוש המשניות בפרק חלק במסכת סנהדרין מה שדיבר וסידר שם הי ג עיקרים, די י ג עיקרים פון די אני מאמינס ווערט געברענגט אין פירוש המשניות און פונעם רמב ם אין פרק חלק. וסידר שם און ער איז דארט מסדר הי ג עיקרים ויסודות אמונתינו הקדושה און די יסודות פון אונזער אמונה וכיוצא בו בספרי הראשונים ללמדם מ'זאל לערנען און לברר מדי פעם באר היטב לפני התלמידים מ'זאל דאס זייער גוט מברר זיין און אויסרעדן פאר די תלמידים. דאס וואס איך זאג די גאנצע צייט אונז האמיר א פראבלעם מיט אינטערנעט אינטערנעט ס'איז שטותים מיט הבלים אונז האמיר א פראבלעם. אויף א יונגל ווייסט נישט וואס איז די יסודות אין די אמונה, פרעג א יונגל וואס דאס איז אידישקייט, ווייסט ער נישט, ער ווייסט אדער די טיטשער און דער מלמד באקסט אים, אדער מען געבט שווערע בחינות וואס קיינער קען עס נישט פעסן, דאס איז היינט געווארן אידישקייט, ס'איז נישט דא דער ליבשאפט, אמאל איז דער בעל התניא געזעסן אין גרויס דביקות, האט ער געפרעגט וואס איז גאט? קיינער האט נישט געענפערט, אוודאי נישט, ווער וועט ענפערן אויף דעם? נו האט ער נאכאמאל געפרעגט, וואס איז גאט? קיינער האט נישט געענפערט, האט זיך געגעבן א רוף אן דער הייליגער בעל התניא, גאט איז ליבשאפט, דאס איז אלעס וואס עס איז, יעצט קען מען נישט אויספיגערן וואס דער אייבערשטער איז, ווייל כי לא מחשבותי מחשבותיכם, אבער בנוגע לגבי אונז היינט, גאט איז ליבשאפט, און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט אויסגעלערנט, און מען לערנט עס נישט, גאט איז ליבשאפט, גאט איז אהבה, גאט האט אונז ליב און אונז האמיר ליב גאט. און אז מען הייבט אן אזוי איז אינגאנצן אנדערש די גאנצע זאך. יעצט איך וויל ברענגען דא א שטיקל פון דעם הייליגן סאטמארער רבי'ן, און איך וועל נאך צוריק קומען צו די קונטרס התקנות, מען וועט נאך רעדן פון דעם אסאך, ווייל אונז וויל מען דאך יעצט דער אייבערשטער זאל בויען א בית המקדש, שיקן משיח'ן, זיכער ער עט עס שיקן מיט אקסן פאסט, ער עט נעמען אדער יו פי עס, אדער ער עט נעמען די יו עס מעיל אווערנייט, א מכה עט ער ענק שיקן, ער האט צובראכן, דעסטרויד דעם בית המקדש פאר זנות. און ווילאנג אונז פיקסט מען דאס נישט איז נישט דא גארנישט, נישט דא אפילו א האפענונג חלילה אז משיח זאל קומען, מ'מוז זיך פאררעכטן קודם. עניוועי, ס'איז געווען אין תשכ"ז איז געווען אן אסיפת מלמדים, ס'איז געווען אור ליום ד' פקודי תשכ"ז זאגט דער רבי אזוי, די ענין פון דעם חטא הידוע וואס בעוונותינו הרבים, כמעט אין די גאנצע וועלט טוט מען דאס באהאלטן, מ'באהאלט אן אויג פון דעם, פון צו רעדן דערפון, און מען פארט אדורך שטילערהייט, זאגט דער הייליגער רבי, און איך ווייס דאס שוין אסאך יארן, וועגן דעם האב איך אנגעהויבן בימי השובבים בשעת רעוא דרעוין, איך זאל זאגן דברי מוסר פון דעם ענין, יעצט זאגט דער רבי, איך וויל ענק עפעס זאגן, דו זאלסט וויסן אז די מלמדים זענען די מדריכים, זיי זענען מחויב צו שטיין על המשמר אין דעם ענין, צו ווארענען די קינדער און זיי אפצוהיטן זייער שטארק, און זאלן זיך נישט פוילן, און פארן לערנען זאלן זיי רעדן מיט זיי א וויכטיגע זאך, אז ס'איז א גרויסער איסור אנצורירן דארטן במקום האות ברית קודש במקום הערוה, כדי זיי זאלן וויסן און זאלן זיך צוגעוויינען פון די יונגע יארן דעם איסור פון אנרירן, און אזוי ווי מ'איז זיי מודיע אז מען טאר נישט אנרירן שבת קודש א דבר מוקצה, דארף מען זיי מודיע זיין אז. ס'איז אסאך הארבער דער אנצורירן אות ברית קודש ווי אנצורירן מוקצה אום שבת. פארוואס? ווייל טאמער רירט מען זיך דארט אן איז מען זיך מטמא רחמנא לצלן אויף אייביג, לעולם ועד זאגט דער רבי. זאגט דער הייליגער רבי, און ס'איז קיין שום ספק נישט אז אז מ'רעדט פון קינדער און מ'הייבט אן אלס קינד צו רעדן מיט זיי וועגן דעם, איז עס קיין ספק נישט אז מ'קען דאס פועל'ן ביי די קינדער. זאגט די רבי מורא'דיגע ווערטער, זעהט אויס די רבי האט אויך נאך נישט געהאט קלאר ארויס די מלמדים, זאגט ער פארוואס, ווייל די קינדער זענען יראי השם באמת און זיי ווילן זיך אפהיטן, נאר זיי מוזן זיך צוגעוויינען און מ'דארף זיי מודיע זיין און ווארענען אז אנצורירן דעם פלאץ איז די הארבסטע זאך, זעהט אויס די רבי האט נאך נישט געכאפט אז די מלמדים אליינס האבן מכשיל געווען די קינדער, אזוי אז די רבי זאגט אז זיי זענען יראי שמים א נעכטיגן טאג זענען זיי יראי שמים יעדער איינער האט געהאט א דורכפאל אין אן אנדערע קלאס איינער האט געהאט דעם דורכפאל גראד אלס קינדערגארטן ווען דער מלמד האט אים גענומען ארויס אין בית הכסא האט ער זיך געשפילט מיט אים און איינער האט געהאט א דורכפאל אין די ערשטע קלאס און אין די צווייטע און די דריטע דאס האט די רבי נישט געוואוסט. מיט זיין גרויסן צדקות האט ער דאס נישט געוואוסט ווייל ס'האט אים קיינער דאס נישט געזאגט, אוי ווען ער לעבט ווען היינט אין אונזערע צייטן, אוי וואלט איך אריינגעגאנגען צו אים און איך וואלט אים געזאגט, רבי דו האסט א פראבלעם מען זאל זאגן די קינדער זאלן זיך נישט אנרירן? אונזער פראבלעם איז אז די מלמדים רירן עס אן פאר די קינדער, באט עניוועי אונז מוזמיר לעבן אינעם דור ווי דער אייבערשטער האט אונז באשאפן. נאכדעם זאגט דער רבי ווייטער און טאמער ס'וועט באוואוסט ווערן אויף איינעם אז ער איז מכשיל מיט דעם קינדער, צי ער איז אליינס א חזיר ער רעדט דא טוט זיך, דעמאלטס וועט מען אים מעניש זיין מיט א גרויסן קנס, און מ'וועט מיט אים מאכן וואס מ'קען עד כדי הכאה, ווייל שלאגן קען מען דאך נישט, און מ'וועט אים ארויסווארפן און אוועקשיקן פון די חדר אדער פון די ישיבה מיט גרויסע בזיונות. ר' דוד'ל, דער היינטיגער תולדות אהרן רבי, איז געזעסן אין ארץ ישראל און ער האט געליינט דעם איד. ער מישט נאך א בלאט, נחום ראזענבערג איז אין חרם, נאך א בלאט, נחום ראזענבערג איז אין חרם, נישט יעצט, עס גאוס בעק טען יערס עגאו, נאך א בלאט, נחום ראזענבערג איז אין חרם, פרעגט ער דארטן זיין גבאי דעם שישא, זאג נאר וואס האט ער געטון אז מען האט אים געלייגט אין חרם, דערווייל איז דא צוויי חרמות, די וואס זענען געווען א טרעט פאר כלל ישראל, די צוויי שווערסטע מענטשן האט מען געלייגט אין חרם, איינס איז בעלזער רב און איינס איז נחום ראזענבערג. דעם אלטן בעלזער רב ר' אהרן'ען האט דער רבי נישט געלייגט אין חרם אויף די בחירות, און דעם טשעבינער רב אויך נישט, נאר נחום ראזענבערג האט מען געלייגט אין חרם יונגע סמארקאטשעס ראצערס, עניוועי, פרעגט אים דער ר' דוד, מיסטער שישא, פארוואס האט מען אים געלייגט אין חרם? וואס האט ער געטוהן אז מען קען לייגן א מענטש אין חרם? זאגט ער, איך וועל זאגן דעם רבי'ן דעם אמת, ער איז מעורר אז די מלמדים טאטשן די קינדער ווי מען טאר נישט, זענען זיי מכשיל מיט משכב זכר און מיט הוצאת זרע לבטלה. און ממילא האבן די רבנים געזעהן אז דאס העט זיי נישט טויגן, האבן זיי געקלערט קודם ווי אזוי פטור פון אים. האט דער תולדות אהרן רבי א ציטער געטאן, און וואס איז ביי אונז אין תלמוד תורה? האט אנגעהויבן שישא צו לאכן, רבי, ביי אונז? רבי, ווען א מלמד רירט אן א קינד ווי מען טאר נישט? קומט מען אריין אין חדר, מען בינדט אים הענט און פיס, מען טראגט אים אראפ פון מוסדות תולדות אהרן ביז כיכר השבת, דאס איז א וועג פון איך ווייס מסתמא א מייל א מייל און א האלב, אבער מען טוט אים פארדעם אויס נאקעט, פאר מען בינדט אים צו טוט מען אים אויס נאקעט, און נאקעטערהייט טראגט מען אים אראפ ביז כיכר השבת, קענט זיך פארשטעלן. און מען האקט אין אים אריין, יעדער ווער ס'גייט דורך האקט אחת אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, עניוועי, זאגט ער, דער שישא זאגט, דער רבי ווייסט דען נישט פארוואס אונז ליידן מיר? פארוואס האט מען אונז גערוידעפט אלע יאהרן? מען האט גערוידעפט דעם שומר אמונים, אין סאקמער, די רבי ווייסט דען נישט? ער איז דאך געווען ביזי נאר מיט די זאכן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און מען זאל אבאכט געבן, ער ברענגט דארטן, איך וועל עס ליינען מערטשעם נעקסטע וואך באריכות, ער ברענגט אין טהרת הקודש זאגט ער אז הונדערטער מענטשן נאך לאגער האבן מיך געפרעגט למה עשה השם ככה, וואס האט דער אייבערשטער דא געטון? ער האט אויסגעהארגעט כלל ישראל? דאס איז א דזשאוק געווען? וואס האט דאס געדארפט זיין? זאגט ער, און איך האב יעדן געמוזט געבן חיזוק, איך האב יעדן געמוזט מסביר זיין וואס דא איז פארגעגאנגען, זאגט ער, ווייל איך האב געוואוסט, בחורים פלעגן זיך אים קומען אויסרעדן, האבן זיי אים פארציילט אז ס'איז נישט געווען קיין תלמוד תורה וואס איז געווען אפגעהיטן אז די מלמדים זאלן נישט טאטשן קינדער, איבעראל האט מען געטאטשט, ברענגט ער אין די הקדמה פון זיין ספר, עטס קענטס עס נאכקוקן, טהרת הקודש. ס'איז דא אין אלי' רבה, פרק י"ח, א מעשה, און כ'וועל זאגן די מעשה באריכות, אבער די קיצור פון די מעשה איז, אז אליהו הנביא איז געקומען אמאל און ער האט געזען אז ס'איז דא אסאך קינדער אין חדר, א יאר שפעטער קומט ער צוריק און ער האט געזען אלעס איז אויסגעשטארבן, ס'איז נאר געבליבן עפעס איינע, א זון פון איינע פון א מלמד, האט ער אנגעהויבן צו וויינען, זאגט אים דער אייבערשטער וואס דו וויינסט? זיי האבן משחית געווען זרעם ארצה, דו וויינסט נאך אויף זיי? זאגט דער שומר אמונים, ס'איז נישט געווען א חדר אינדערהיים וואס מ'האט נישט משחית געווען קינדער. איז אזוי מסביר דער שישא פארן רעבן, רעבע פאר אונז מיינט זיך דאס יסודות פון אלף בית, פאר מ'האט אנגעהויבן איז דאס יסודות פון אלף בית, א רעבע זאל טאטשן א קינד? אזאנס איז נישט דא. עניוועי, דאס זאגט דער רעבע, טאמער מ'זאל אים קנס'ענען, ארויסווארפן, מיט גרויסע בזיונות, אבער נאר עד כדי הקאה. יעצט, דער רבי זאגט ווייטער, ביי קינדער קען מען זייער שנעל פועל'ן דאס, ווייל זיי זענען נאך יונג, זענען נאך ווייעך, און זיי הערן אלעס וואס מען רעדט צו זיי. דער חיוב איז נאר מען זאל טאקע רעדן בתמידות, ס'זאל זיין נרגל ביי זיי דער חומר הענין, פאר זיי קומען לכלל דעת, אדער בעסער געזאגט פאר אן עלטער בחור'ל, אדער דער אייגענער טאטע אדער איינער אין מקווה איז א מכשיל. דאס האט דער רבי אויך נישט געזאגט אז קינדער זאלן גיין אין מקווה, אבער ער זאגט נישט מען זאל נישט גיין, אבער עס איז אויך געווען מחמת ווייל ער האט עס נישט ארויסגעהאט קלאר אז די מקווה אזוי ווי הייליג זי איז איז זי געמאכט אז די חזירים זאלן האבן פיש צו כאפן. דעם רבינ'ס פריוואטער שוחט און אויך דער בעל קורא אין בית המדרש איז צוגעגאנגען צו א זיבן יעריג יונגל אין מקווה און ער האט אים געזאגט קום כ'גיי דיך אויסלערנען וויאזוי מען שווימט. עניוועי, יעצט, דער רבי זאגט ווייטער, עס זאל ביי זיי זיין איינגעקריצט אין מח, און זאלן לעבן מיט דעם געדאנק אז מען טאר נישט האלטן די הענט און חלילה צורירן וואו מען טאר נישט. דער רבי איז געווען אזא איידלער איד, ער האט נישט געזאגט דעם אבר, דעם אות ברית קודש, נאר וואו מען טאר נישט, און יעדער האט פארשטאנען. יעצט זאגט דער רבי, עס איז א חיוב אויף אלע מלמדים זאלן אפהיטן די זאך מער, איר הערט? איר הערט? איר הערט? מער ווי צו לערנען גמרא תוספות. די מלמד מיינט דאך אים האט מען געדינגען צו לערנען גמרא תוספות און נאכדעם מער טשעפען דאס קינד. ניין, דאס איז מער ווי גמרא תוספות. יעצט די רבי זאגט און אזוי שטייט אין תנא דבי אליהו אז דער עונש איז געווען אויף די מלמדים ווייל זיי האבן נישט משגיח געווען דאס איז דער תנא דבי אליהו דאס איז אין רבה פרק י"ח. זאגט די רבי הגם ס'איז א גרויסער הסתרת פנים און מ'שטראפט נישט אזוי פון הימל תיכף ומיד, אבער די מלמדים זאלן וויסן דעם גרויסן אחריות וואס ס'ליגט אויף זיי, איך האב מורא אז נאך די דרושים אסאך מענטשן ווערן אויס מלמדים און איך האב אפגעקאלט עטליכע מלמדים אז נאך די פרשה וואס איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, איינס נאכ'ס אנדערע, א בערלאנד פרשה, א פרשה פון אלישיב וואס ער האט געטאטשט די אייגענע קינדער, און די בעלזע פרשה וואס מ'האט איינגעזעצט זעקס מלמדים. ווייל זיי האבן געטאטשט קינדער און זיי האבן געשלאגן קינדער ווי מען דארף נישט, זיי האבן אריינגעלייגט אין פרידזשידערס און געגעבן פלפל'ען, בלעק פעפער, צו עסן, שטעל דיר פאר דאס קינד האט געקענט דערשטיקט ווערן, ווען ווען ער האט נישט א געזונטע לינג איז ער טויט, האבן מיר געזאגט מלמדים נחם אונז גייען מיר ארויס פון מלומדות. איך בין זייער גוט, גוד פאר יו, אז דו פילסט דו האסט אן אורדזש און א איטש אז דו מוזט טאטשן א קינד, גיי ארויס פון דארט, דו באלאנגסט נישט דארט. יעצט, איך האב מורא נאכדעם די מלמדים וועלן זען דעם אחריות, נישט נאר זיי טארן נישט טאטשן קינדער, נאר זיי דארפן אויך זען די קינדער זאלן זיך אויך נישט טאטשן און איין קינד זאל נישט טאטשן א צווייטן. האב איך מורא זיי וועלן ארויסגיין פון מלומדות, מען וועט בלייבן א שארטעדזש פון מלמדים, מען וועט דארפן אפקאלן די גאווערמענט, די וואס שיקן ארויס דזשאבס, אפשר קענען זיי שיקן אפאר מלמדים, כ'וועל דיר זאגן, ווען זיי שיקן א גוי א פאבליק סקול טיטשער,

ביי אונז איז דא אפאר מלמדים'לעך און ס'איז דא נאך זעקס מלמדים און נאך פינף און נאך דריי און נאך צוויי, ס'איז א שאנדע און הערשט ביי אונז איז א פארמאכטע קאמיוניטי און ס'קומט ארויס, שטעל דיר פאר ווען ס'זאל זיין א אפענע קאמיוניטי, יא נאר גארנישט דער גוי קען דאך נישט חומש מיט גמרא און ער האט אויך נישט קיין יראת שמים נאר רעלעטיוולי קען ער האט ער אזויפיל יראת שמים וויפיל דער מלמד, זאגט דער רבי ווייטער כי באמת. טאמער זיי הערן נישט ווען זיי זענען קליין, די קינדער, אז ס'איז דא אן איסור, און ווי מיאוס דאס איז זיך דארט אנצורירן, ווערט מען צוגעוואוינט ווען מ'איז קליין, און ס'ברענגט צו אז ווען מ'איז גרויס קען ער זיך מער נישט פורש זיין, ווייל עבירה גוררת עבירה. ס'איז דא מענטשן, זיי האבן דיר דאס זאגן, זיי זענען צוגעוואוינט, זיי האבן ליב א גוטן סטעיק, און דו קענסט זיך שוין נאכדעם נישט אפגעוויינען, ער מעג שוין האבן דייעביטיס, מען טאר עס נישט עסן, ער מעג שוין האבן קארעסטעראל, און מען טאר עס נישט עסן, ער איז אין פאר. ווייל וויאזוי א מענטש געוויינט זיך צו אזוי בלייבט ער, טאמער עט ער דאך דערהערן פון דעם מלמד נאך ווען ער איז יונג דעם חומר האיסור און די שמוציגקייט פון די עבירה זיך אנצורירן דארט, עט עס ביי אים מאכן א גרויסן רושם בעזרת השם ער זאל נישט אריינפאלן אין דעם רשת פון דעם יצר הרע, בפרט, זאגט דער רבי, אנצורירן און מכשיל זיין אן אנדער קינד, חס ושלום, דאס עט זיך זיכער אפשטעלן, ווייל אז ער עט וויסן אז זיין. אבר טאר ער נישט אנרירן נאך אן אנדער קינד? זיכער אז נישט, און נאכדעם עה דורך דעם וועט ער ניצל ווערן ער זאל נישט אריינפאלן אינעם נעץ פון א שלעכטן יונגל צו פון א שלעכטן בחור וואס ער וויל אים צורעדן צו אן עבירה ווייל ער עט דאך וויסן אז דאס איז א מורא'דיגע הארבער איסור עט ער נישט צוהערן צו אים און מונע צו זיין אנדערע פון די זינד דאס איז דער גרעסטער תיקון און ווער קען זיך מתפאר זיין בארימען און זאגן זכיתי לבי איך מיין הארץ איז ריין, טהרתי מחטאתי, איך בין ריין פון מיינע עבירות, אז מען העלפט אז אנדערע זאלן נישט צוקומען צו עבירות איז דאס די גרעסטע תיקון, על כן זאגט די רבי בוודאי זכות גדול היא למי שזוכה להציל ילדים מחטא זה, בזכות זה יציל אותנו השם יתברך מכל רע, אלע שלעכטע גזירות וואס דארף קומען וועט אונז דער אייבערשטער מציל זיין. נאכדעם האט געפרעגט איינער דעם רעבן, רבי, זאל מען דאס זאגן פאר די. קינדער, זיי ווייסן דאך גארנישט, נע זיי ווייסן נישט, וואס גייסטו זיי מעורר זיין? נאך מער, דורך די דיבורים עט דאך דאס קינד געוואויר ווערן? דער רבי געענטפערט, הן, יא, דער ריווח איז אבער אסאך מער ווי דער הפסד, זאגט דער רבי אזוי, ראשית, ווייל די קינדער אן דעם ווייסן אלעס עניוועי. איך האב גערעדט מיט א איד וואס איז געווען ביי יענע אסיפה א מלמד, זאגט ער דער רבי האט א לאך געטאן, דאס שרייבן זיי נישט, דער רבי האט געזאגט דו ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלעס, דו ווייסט נישט, צווייטנס, דאס אלעס וואס מען זאגט אים דארף מען אים נישט זאגן מיט קיין הסברים מיט קיין טעמים, מ'קישט זיך אייבער'ס ס'קומט ארויס זרע לבטלה, ס'האט גארנישט צו טון מיט דעם, נאר מען דארף אים ווארענען אויפן הארבקייט פונעם איסור נגיעה, טאמער די מלמד פאפט אויס און ער זאגט נישט פארן קינד איז עס א גרויסע עבירה און א פעלער וואס ער קען מער קיינמאל נישט פאררעכטן ווייל דאס קינד וועט זיך קיינמאל נישט וויסן אפצוהיטן און טאמער איינער וועט אים נאך צורעדן צו אן עבירה צו ער וועט אים אויסלערנען אלס יונגל וואס מען טוט און וויאזוי מען רייבט זיך אויס וכדומה דעמאלטס וועט ער קיינמאל נישט ארויסקריכן דערפון טאמער וועט ער אבער הערן יעדן תמיד כסדר די רבי זאגט מען קען יעדן טאג ווארענען און הערן די אזהרה נאכאמאל און נאכאמאל. און אויכעט אז ס'עט זיין משגיחים און מ'עט באשטראפן אויף דעם, דעמאלטס עט ער זיך קענען אנהייבן אכט צו געבן. זאגט דער רבי על כן וועגן דעם צריכים להתחיל עוד כשילד קטן דארף מען אנהייבן ווען ער איז א קליין קינד וצעיר לימים ווען ער איז יונג און להזהירו מען דארף אים ווארענען שלא יגע ביד בשום אופן חס ושלום כי היא איסור חמור ונורא טומאה גדולה עד מאוד דאס איז א גרויסע טומאה און מ'דארף אנטלויפן דערפון און טון אלעס וואס מען קען מען זאל אפגעהיטן ווערן פון א עבירה חמורה ביז דאס קינד וועט עס ארייננעמען אין הארץ אריין. זאגט דער רבי, ס'איז באוואוסט אז ביי מיר אין די ישיבה בין איך מרחק א מענטש וואס ער איז נכשל געווארן אין עצת היצר הרע בתאוה זו רחמנא לצלן, איך טריי מרחק צו זיין ווייל פון אים קען גוטס נישט ארויסקומען.

סאטמאר רבי'ן שפאר צי די ישיבה? האט סאטמאר רבי געזאגט שפאר נישט צי? סאיז נישט געמאכט זאלסט צי שפארן סאיז געמאכט זאלסט צי לערנען אזוי איז ער געבליבן א תופס ישיבה אבער על כל פנים מיט זיי דערין פארט מען נישט שלעכט יעצט טאמער א בחור הערט נישט אויס ווען איינער איז פארכאפט אין די תאווה ווארפט מען אים ארויס אבער מווארענט אים קודם אין מזעט צי ער הערט אויס צי נישט טאמער קערט ער זיך צוריק ער זאל זיך פירן בטהרה, איז הייבט מען אים אן מסביר צו זיין דברי כיבושין, און מען הייבט אים אן מסביר צו זיין געוויסע קנסות וואס די הנהלה דארף אים געבן, יא, די משמרת הצניעות טוט גנב'ענען ביי דעם גרויס געלט, די דברי כיבושין האב איך נאכנישט געזען, אבער עכ"פ די רבי זאגט אזוי וואלט ווען געדארפט צו זיין. ס'איז געווען אמאל א. א ראמענישער איז געקומען וויזיטן אן אונגערישן פרץ. זעהט ער ער האט א פיר שטאקידיג הויז, פרעגט ער וויאזוי האסטו אזויפיל געלט ביסט דאך א קאמוניסט, זאגט ער וואס הייסט וויאזוי מען האט דא געבויעט סיטי האל און העלפט האב איך אראפגענומען די סחורה פאר מיין הויז, א יאר שפעטער גייט דער אונגערישער וויזיטן דעם ראמענישן זעהט ער האט א צוועלף שטאקידיגן הויז, פרעגט ער וויאזוי האסטו אזא צוועלף שטאקידיגן הויז, זאגט ער זעהסט דא די בריק צווישן די דאנאו ביידע זייטן פונעם דאנאו דעם טייך, זאגט ער ניין איך זעה נישט קיין בריק, זאגט ער דארטן וואלט געדארפט זיין א בריק און דאס איז מיין הויז, עס וואלט געדארפט זיין מען זאל געבן דברי כבושין, איך זאג שוין לאנג ס'דארף זיין א מענטש אין די הנהלה זאל אויפנעמען סעקשועל אביוז און א בחור האט א פראבלעם א בחור קען זיך נישט צוריקהאלטן מען קען מיט יעדן ארבעטן נישט אזוי ווי די גערער זיי געבן פילן ווייל אמאל האט ער נישט קיין קינדער ווען ער האט חתונה אדער עס געשעהט א סטארי ווי אסתי וויינשטיין מיט נאך אזאלכע סטאריס ניין ניין ניין דעס איז נישט ריכטיג. נישט קיין פילן, מען דארף רעדן מיט א בחור ביז ער הייבט אן צו פארשטיין, און ס'איז דא זייער אסאך וועגן, איך מיין איך אליין בין דורך געגאנגען צענליגע און צענליגע קורסן וויאזוי מען טוט דאס און וויאזוי מען רעדט, אבער דאס איז נישט אויפן האטליין, דאס יעדע בחור איז אנדערש, נאר ווען איינער האט א פראבלעם דארף ער גיין פאר העלפ, ווי ער זאל גיין פאר העלפ? אין פישפעק לאדיין אין הוידו נאנאש אונטער די בריק, דאס איז דאך דאס ליצנות, די גאווערמענט געט געלט פאר העלפ, איינע פון מיינע קינדער זענען א טיטשער האבן זיי מיר געזאגט שוין יארן צוריק ס'איז דא ביי אונז אין אפיס א סייקאלעדזשיסט ס'איז דא צוויי בענקלעך מיט א טיש די בענקל וואס א מיידל דארף זיך אראפזעצן און אויסרעדן דאס הארץ אמאל האט זי א פראבלעם אין שטוב אמאל אהער אמאל איז דא א צרה אין א שטוב זאגט זי די בענקל קאלעקט שוין דאסט זיבן יאר קען עס שוין נישט אפווישן די דאסט ווייל ס'וועט ווערן א גרויסע דאסט אין די גאנצע אפיס. בהמות וואס איר זענט דעטס וואט איטס מעיד פאר. שוין, ולפעמים גם להודיע לאבות, און מען דארף אויכעט מודיע זיין פאר די עלטערן אז זיי זאלן וויסן וויאזוי עס צו האנדלען, יעצט דער רבי זאגט לפעמים, מען דארף אייביג מודיע זיין, ווייל די עלטערן האבן קינדער אין שטוב, קוקטס אן, הרב אלישיב האט אן אייניקל וואס האט געוואוינט מיט איין טאכטער אפאר יאר, זי איז ארויס פון שטוב ווייל זי האט נישט געוואלט מעהר ליידן די אביוז האט פאר קיינעם נישט פארציילט האט ער אנגעהויבן צו טשעפען די צווייטע טאכטער און די צווייטע האט געפרעגט די ערשטע זאג מיר דו ווייסט אז די טאטע רוקט זיך מיר אריין אין בעט זאגט זי דו חכם וועגן דעם בין איך דאך ארויס האט זי געזאגט וואס זאל מען טוהן זאגט מען ס'איז דא ניין וואן וואן אין ארץ ישראל איז עס וואן או או, אחד אפס אפס איז געגאנגען צו די פאליס און מען האט דעם חזיר אריינגעזעצט, איר דארפט קוקן, ער האט זיך אריינגעבויגן אין זיין העמד אין קארט מען זאל נישט זען זיין צורה, און יעדער ווייסט ווער ער איז, די אייגענע טעכטער האבן ארויסגעגעבן די פיקטשערס פאר די מידיע. שוין ולפעמים און טאמער די אלע זאכן העלפן נישט זאגט די רבי מוז מען עם אוועקשיקן פון די ישיבה, אבער מען דארף וואטשן ווי מען שיקט עם און נישט ער זאל גיין ערגעץ אנדערש, פונקט ווי מענטשן שרייען צו מיר וואס האסטו געטון אז דו האסט ארויסגעטריבן פון דא דעם. משה אלי' טייטל, וואו האסטו אים געשיקט דארטן? ער איז אין גוש שמונים? זאג דו נאט, איך האב אים געשיקט? ער איז געלאפן, נאר איך גיב אים דארט אויך נישט קיין מנוחה, טראסט מי, ער האט נישט דארט קיין מנוחה, יעדער ווייסט אין די מקווה אז ער קומט מוז מען ארויסגיין ווייל ער איז א חזיר, די אינטערפאל זוכט אים, מען קען אים נאר נישט עקסטרעדעיטן ווייל ער איז געווען, ער איז אנטלאפן פאר דעם וואס מען האט אים דא אינדייטעט. אבער מען זוכט אים, און וואן דעי גייט צוקומען צו אים איינער פון די גאווערמענט און זאגן רבי איד דו ביסט שוין דא מער ווי זעקס חדשים, וואס טוסטו דא, פון ווי לעבסטו דא, וואטשן צו. איך האב נישט אוועק געשיקט, איך האב נישט געשיקט הערשי ברייער אויף ארץ ישראל, זיי זענען אנטלאפן און אונז לויף מיר זיי נאך, איך נעם נישט קרעדיט אז כ'האב געמאכט א פול דזשאב מיט דעם משה אלי' טייטלבוים, נא, מ'וועמיר אים נאך כאפן, עוד חזון למועד, ס'האט געדויערט פערציג יאר מ'זאל כאפן ברוך מאטכען. מ'וועט אים אויך כאפן אם ירצה השם. יעצט די רבי זאגט מען זאל נישט אוועק שיקן א מענטש גראד, פארוואס זאגט ער ווייל איך קען אסאך מענטשן וואס זיי האבן געהאט א שווערע דורך גאנג ווען זיי זענען געווען יונגע קינדער זאלן זיי מלחמה האלטן מיט זייער יצר הרע אין די עניינים, סוף כל סוף זאגט דער הייליגער רבי זיי האבן תשובה געטון זיי האבן זיך צוריק געקערט צום אייבערשטן ווייסטעך מען האט חתונה און מען זעהט דאך וואט לייף איז אלל עבאוט ווי וועל איך אנקומען, און היינט זאגט די רבי זענען זיי יראי השם באמת, און זענען מגדל זייערע קינדער על דרך התורה הקדושה, איז במילא ווען דו שיקסט יענעם ארויס ווארף אים נישט ארויס נאר זעה ווי ער גייט. מיר האט דערציילט א איד, ער האט געהאט ער הייסט וויינגארטן, ער איז דער טאטע געווען פון דעם באוואוסטן וויינגארטן וואס די גאווערמענט האט דיסיידעט אז ער דארף נישט ארבעטן, ער קען זיצן דרייסיג יאר אין תפיסה אויף קעסט פון די גאווערמענט. איז על כל פנים ער איז געווען דער גאבע פון סאטמאר אינדערהיים אין סאטמאר איז ער געווען דער גאבע פון די בחורים איז האט ער אמאל פארציילט אז דער רבי האט געהייסן מען זאל ארויסווארפן א בחור ווייל ער האט משחית געווען בחורים זאגט ער וויאזוי האב איך אים ארויסגעווארפן איך האב אים געשיקט צו אן אנדערע ישיבה עס איז געווען א קלענערע ישיבה מען האט געקענט מער אבאכט געבן און איך האב געשריבן אינעם בריוו זאלסט וויסן ער איז א מניוול מען דארף אים וואטשן און ארבעטן מיט אים אזוי שרייבט ער אזא בריוו האט מען אים מיטגעגעבן. האט נישט ארויסגעווארפן אויף גאט'ס וועלט, שטיין און האט ער געשטופט בחורים זאלן גיין אין מיליטער, דארט וועלן זיי געהיילט ווערן. כ'האב אים געדארפט ווען זאגן די מעשה מיט רבי עקיבא מיטן פיש, מאדעך אין וואסער זענען מיר נישט זיכער, כל שכן כ'וועל ארויסקומען, און מאדעך אין א ישיבה איז מען נישט זיכער, כל שכן אין מיליטער. יעצט איז ארויסגעקומען אז איינער פון די גרעסטע קצינים אין מיליטער רעיפט שוין מיידלעך יארן יארן לאנג, שטעל דיר פאר דארטן שיקט מען די מיידלעך מיט די בחורים. זיי שרייבן אויכעט אז דער קצין האט געטאטשט יונגלעך אויכעט, נישט נאר מיידלעך. יעצט זאגט די רבי די תמצית הדברים, ס'א חוב קדוש ליגט אויף אלע מלמדים אז ער זאל דאס אינזינען האבן ולא להסיח דעתו מזה, אז קיין שום קינד זאל נישט אריינפאלן אין דעם סמך מם רחמנא ליצלן און פארשמוצט ווערן חס ושלום, און אז מען וועט נישט אכטונג געבן אויף די קינדער איז מען זיי מפקיר חס ושלום אויף כל ימי חייהם. דאס מוזן וויסן די מלמדים און די מנהלים און טוהן אין דעם ענין אסאך און עס נישט גרינג האלטן און עס וועט אם ירצה השם זיכער העלפן, נאכאמאל רבותי דער אייבערשטער זאל העלפן און ס'זאל אלעס זיין גוט. יעצט ס'איז דא הנהגות און תקנות וואס די רבי האט געשריבן אבער דאס איז אויכעט זייער לאנג און דאס וועל איך מערטשעם די אנדערע וואך לערנען. ס'מורא'דיג וויכטיג יעדע זאך. יעצט דער עיקר וואס אונז דארף מיר וויסן, אונז גייען מיר יעצט צו תשעה באב און בעט דעם אייבערשטן זאלסט אויפבויען דאס בית המקדש, ס'וועט גארנישט געשעהן אויב אונז זאל מיר זיך נישט פאררעכטן ובפרט נאך אין שמירת הברית און אין אמונה בהשם, מ'זאל ארויסווארפן פון די חדרים די פאבליק סקול זאכן, און מ'זאל זאגן אונז ברויך מיר נישט ענקער געלט און אונז וויל מיר. לערנען מיט די קינדער וואס אימער. איך וויל פרעגן א שאלה פון די אלע הנהלה. עטס האטס א פראבלעם צו דעקן דעם בודזשעט? אזוי זאגט עטס, אקעי לאמיר זאגן ס'איז אמת, איך ווייס נישט, איך בין דאך נישט אין בודזשעט, לאמיר זאגן ס'איז אמת. עטס ווייסט אז די מיסיאנערן געבן געלט פאר מענטשן וואס שמד'ן זיך. א טאטע האט פינף, זעקס, זיבן קינדער, ער קען גיין צו די מיסיאנערן און זאגן ליסן איך וויל האבן פול סופארט, מיט סקולינג, מיט אלעם, און איך וויל ווערן א קאטוילישער. טאמער וועט עטס הערן אז איינער האט עס געטוען וועט זיין עק וועלט דאס משוגע האט זיך געשמדט פאר געלט איך זעה נישט וואס אנדערש די ישיבות אז מען לאזט שוין היינט נישט לערנען פונעם אייבערשטן און שפעטער וועט מען עס מוזן אריינברענגען ס'עט זיין לא מיט וואס זענט עטס אנדערש? עטס שמדטס אויס כלל ישראל סאו אויב עטס ווילטס אז ס'זאל ווערן א טשעינדזש און דער אייבערשטער זאל בויען דאס בית המקדש מוז מיר אונז קודם זיך טשענדזשען, טשילדרען העוו טו בי סעיף. חדרים העוו טו בי סעיף, די ישיבות העוו טו בי סעיף, מיידל סקולס העוו טו בי סעיף, נישט מען זאל נעמען א חזיר ער זאל לערנען מיט אונזערע מיידלעך און זאל זיי טאטשן און מאלעסטן, איך האלט נאכאמאל. ס'איז בכלל נישט נחמיה וועבערמאן'ס שולד אז ער האט דאס געטוהן, איך וויל ענק עפעס זאגן, קוק דיך אן אין שפיגל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, קוק דיך אן אין שפיגל, ווען מען גיבט דיר אזא מין גרינגע פרנסה זאלסט נעמען מיט שוואכע מיידלעך און ארומהענגען, צו דו וואלסט נישט געטון די זעלבע זאך? פראבעבלי וואלסטו אויך געטון די זעלבע, נאר וואס נאך אסאך יארן טון וואס איז געווען מותר לכתחילה איז געקומען א משוגענער נחום און ער האט אנגעדרייט די שטאט. שטעל דיר פאר ווען איך וואלט נישט דא געוואוינט, צו שטעל דיר פאר ווען איך וואלט נאכנישט געלעבט היינט. האט מען דאך דאס געמעגט טוהן, ס'איז נישט זיין שולד, ס'איז דער שולד פון די הנהלה, דעישר רב נועם בערער, מען האט מיר געזאגט אז א פרוי, און געזאגט איר נאמען אויך נאר איך וויל נישט זאגן אויפן האטליין, זי פון די הנהלה איז געגאנגען טשעקן וויאזוי נחמיה איז מראיין און רעדט מיט די מיידלעך, ס'איז נישט אין זיין אפארטמענט, ער האט געהאט דארטן א עף מיט א דזשי, ס'איז בכלל נישט וואו זיין ווייב איז, און ער האט דארט א צוגעשפארטע טיר. סא טוטס מיר פארקויפן אז עטס פארקויפטס אידישקייט מיט חינוך און די ציונים איז די פראבלעם. איך וויל זאגן מען טאר נישט זאגן מקצה שבחא דערפון אבער מיט די ציונים פארן מיר אסאך בעסער ווי מיט דא. דארט איז נישטא די באלאני. מ'האט געטראפן די מלמדים מ'האט זיי איינגעזעצט זיי זיצן אין דזשעיל. נישטא די מעשה'ס. לעיזער בערלאנד יא זיי שפילן מיט די גאווערמענט די גאווערמענט שפילט צוריק. מארגן גייט מען אים ארויסלאזן נאך צוויי טאג אהער און אהין זיי האבן אויף אים אזאלכע שווערע תלונות אזאלכע באקלאגעס אז ס'ממש. אז ס'איז אנבעליוועבל, מען פארט אין א געוויסן וועג בעסערער מיט זיי, אבער פארוואס? ווייל הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, די גוים דא האבן אויך פיינט יעקב, נאר ביז יעצט האבן מיר אונז געגעבן געלט, היינט דערציילט מיר איינער אז ער איז געגאנגען אין פאליס סטעישאן אין סיקסטי סיקס לעבן אינדרויסן ער געגריסט א פאליס האט זיך דער אפיסער אויסגעדרייט זאגט ער דאונט איווען סעי העלאו טו מי ברוך השם מען האט שוין פיינט באקומען אזוי שטייט דארטן דוד המלך זאגט ביי די מצריים הפך לבם לשנוא עמו. שוין, דאס איז אביסל וועגן תשעה באב און וואס מען דארף זיך פאררעכטן. איינער ברויך זייער וויכטיג א הוט, ברענגט אים זיין ווייב אפאר שיך, ס'וועט גארנישט הארבעטן, ער ברויך א הוט. דער אייבערשטער ברויך אונזער שמירה פון אות ברית קודש. ס'וועט אונז גארנישט העלפן די אלע נארישקייטן וואס אונז טו מיר, מיט מאכן גרויסע ארגאניזעישאנס אז מ'זאל זיך ליב האבן איינער דעם אנדערן, נאו נאו נאו נאו נאו נאו, דעטס נאט וואט איטס מענט פאר. שנאת חינם מיינט מען האט פיינט דעם אייבערשטן פאר גארנישט און מען טוט נישט וואס ער הייסט. האטס מיר אלע א גרינגן תענית.